בעזרת השם יתברך מסכת סוטה דף כ"ה, מיר הייבן אן דף כ"ה עמוד א' די דריטע שורה פון אויבן, איבעיא להו, זאגט די הייליגע גמרא איבעיא להו, האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט, עוברת על דת, א פרוי וואס איז א עוברת על דת יהודית, ווי רש"י ברענגט די משנה אין כתובות, די משנה זאגט דארט, אז א פרוי וואס איז א עוברת על דת יהודית, ס'טייטש א פרוי וואס פירט זיך נישט ווי ס'דארף צו זיין, זי פירט זיך נישט בצניעות, ווי רש"י ברענגט,

דערלייגט זי די כתובה וואס דארף זי התראה. פון די צווייטע זייט קען מען זאגן ניין אז קען זיין טאמער מ'עט איר מתרה זיין מ'עט איר אנווארענען עט זי תשובה טון זי עט זיך פירן ווי עס דארף צו זיין איז אפשר דארף מען קודם ווארענען אז נישט דערלייגט זי נישט די כתובה איז די גמרא פרובירט פושט זיין די ספק פון אונזער משנה תא שמע מ'האמיר געזעהן ביי אונזער משנה ארוסה ושומרת יבם לא שותות ולא נוטלות כתובה אז סיי אן ארוסה און סיי א שומרת יבם איז טרינקען די מי סוטה קענען זיי נישט, ווייל ווי מען האט געזען מ'לערנט ארויס ס'שטייט אין פסוק תחת אישה אז דווקא א חתונה געהאטע פרוי טרינקט מי סוטה, אבער א ארוסה און שומרת יבם טרינקען נישט מי סוטה, אבער פון די צווייטע זייט האט מען געזען אין משנה די כתובה דערלייגן זיי, און ממילא איז די גמרא טאקע מדייק, מישתא הוא דלא שתיא, הא קנויי מקני לה. פשט, די מי סוטה קענען זיי נישט טרינקען, אבער די קינוי פון די מאן, די קינוי פון די ארוס, די קינוי פון די יבם, טוט עפעס אויף. אזוי איז משמע אין די משנה. ווייל אז די קינוי טוט גארנישט אויף, איז פארוואס שטייט בכלל דערצו אין די משנה? מוז זיין די קינוי טוט עפעס אויף, אפילו אז זיי קענען נישט טרינקען מי סוטה. איז פרעגט די גמרא למאי, וואס טוט אויף די קיני?

איז זי דאך אויך א עוברת על דת יהודית, זי פירט זיך נישט ווי עס דארף צו זיין, זי איז געגאנגען זי האט זיך באהאלטן מיט א מאן, זי האט זיך מייחד געווען מיט א מאן, און ממילא סתם אזוי, אן די נושא פון סוטה, איז זי א עוברת על דת יהודית, און זי דארף דערלייגן כתובה, איז לכאורה, דאס איז טאקע די חידוש פון אונזער משנה, אז ווייסט פארוואס די ארוסה, ווייסט פארוואס די שומרת יבם, דערלייגן זייער כתובה? דייקא ווייל ס'איז געווען א קינוי, פשט דייקא ווייל די מענער זייער די ארוס די יבם האט זי געווארנט האט געמאכט א קינוי, וואס האט די קינוי אויפגעטוהן? אז זי זאל טאקע דערלייגן איר כתובה, איז האמיר לכאורה א ראיה פון די משנה אז מען דארף ווארענען אזא פרוי כדי זי זאל דערלייגן די כתובה ווייל אז מען ווארענט נישט דערלייגט זי נישט קיין כתובה, אמר אביי, זאגט אביי לא, ס'איז נישט קיין ראיה, לאוסרה עליו, פשט קען אוודאי זיין אז א פרוי וואס פירט זיך נישט ווי ס'דארף צו זיין דארף מען נישט ווארענען, זי דערלייגט גראד די כתובה. אויב אזוי וואס איז די אויפטו פון די קינוי וואס שטייט ביי אונזער משנה? וואס איז די אויפטו פונעם קינוי פונעם ארוס? וואס איז די אויפטו פונעם קינוי פונעם יבם? כתובה דערלייגט זי סיי ווי סיי. מי סוטה טרינקט זי סיי ווי סיי נישט. און וואס טוט אויף די קינוי? זאגט אביי די קינוי טוט אויף אז זיי עלן נישט טארן חתונה האבן שפעטער מיט די פרויען. פשט די ארוס און די יבם עלן נישט טארן וואוינען מיט די פרויען

קען מען איר אנטרינקען די מי סוטה, און ממילא האמיר דא נאך א תועלת אין דעם קינוי נאך א אויפטו פונעם קינוי, אבער על כל פנים האט מען נאכאלץ נישט קיין ראיה צי א עוברת על דת יהודית דארף מען ווארענען כדי זי זאל דערלייגן כתובה צי נישט, אמר רבא, פרובירט רבא ברענגען א ראיה פון די המשך פון אונזער משנה, תא שמע, מ'האמיר געלערנט אין די המשך פון אונזער משנה, אלמנה לכהן גדול, אז טאמער א אלמנה האט חתונה געהאט מיט א כהן גדול, וואס זיי טארן נישט וואוינען צוזאמען, אדער גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, אויך נישט קיין אויסגעהאלטענע פארפאלק, אדער ממזרת ונתינה לישראל, אדער בת ישראל לממזר ולנתין, איז ביי די אלע ציורים, היות וואס ס'איז נישט קיין אויסגעהאלטענע פארפעלקער זיי טארן נישט וואוינען צוזאמען, איז לא שותות ולא נוטלות כתובה, אזוי האט מען געזען אין די משנה מי סוטה קענען זיי נישט טרינקען, אבער כתובה דערלייגען זיי, און ממילא איז רבא מדייק, מישתא הוא דלא שתיא, הא קנויי מקני לה, פשט, טרינקען די מי סוטה טאקע טרינקען זיי נישט, אבער די קינוי העלפט אויף עפעס, ולמאי, וואס העלפט דא די קינוי, אי לאוסרן עליו, טאמער דארף מען דא אויך זאגן די זעלבע תירוץ וואס פריערט געזאגט, אז די קינוי טוט אויף אז די פרוי ווערט יעצט אסור אויף איר מאן, הא אסירן וקיימן, דאס קענסטו נישט דא ענטפערן, ווייל די פרויען זענען סיי ווי סיי אסור אויף זייער מענער, אלא לאו, נאר וואס דען, וואס איז די אויפטו פונעם קינוי, להפסידן כתובתן, לכאורה די אויפטו פון די קינוי איז, אז בזכות די קינוי בזכות די ווארענונג, דערלייגט זי איר כתובה, זעהט מען אז מען דארף ווארענען, זאגט די גמרא אמר רב יהודה מדיסקרתא לא, לאוסרה לבועל, פשט די אויפטו פון די קינוי איז, אז אפילו נאכן גט, עט די פרוי זיין אסור אויפן בועל, דאס איז די אויפטו פון די קינוי, לאוסרה לבועל כבעל, אז די בועל איז אזוי ווי אסור ווי די בעל, דתנן אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א משנה, מ'עט זעהן די משנה דף כ"ז, כשם שאסורה לבעל כך אסורה לבועל, איז ווייטער האבן מיר נישט קיין ראיה פון די משנה, זאגט די גמרא, אמר ר' חנינא מסורא, ברענגט ר' חנינא מסורא א ראיה פון די המשך פון די משנה, תא שמע, מ'האמיר געזעהן סוף די משנה, ואלו שבית דין מקנא להן, אז ס'דא געוויסע פרויען וואס די מענער קענען נישט מקנא זיין, איז אנשטאטס דעם איז בית דין מקנא, ווער? מי שנתחרש בעלה ווען די מאן איז געווארן א חרש, או נשתטה אדער ער איז געווארן א שוטה, או שהיה חבוש בבית האסורין, אדער טאמער איז געווען אין תפיסה, איז דארט קען בית דין מקנא זיין, אבער די משנה האט געזאגט ולא להשקותה אמרו, פשט, די קינוי פון די בית דין העלפט נישט אז מען וועט קענען שפעטער אנטרינקען די פרויען מי סוטה, אויף דעם העלפט עס נישט, אלא נאר לפוסלה מכתובתה, פשט וואס טוט אויף די קינוי? אז בזכות די קינוי דערלייגט זי איר כתובה. שמע מינה בעי התראה שמע מינה, זעהן מיר דא קלאר אין די משנה אז בזכות די קינוי דערלייגט זי איר כתובה, פשט אן די קינוי וואלט זי נישט דערלייגט איר כתובה איי פארוואס? זי איז דאך א עוברת על דת יהודית, זעהן מיר דא אז מען דארף ווארענען כדי צו דערלייגן כתובה, פרעגט אונז די גמרא וכולהו מאי טעמא לא אמרי מהא, פשט פריערט האבן מיר געזעהן כל מיני אמוראים האבן געברענגט אנדערע תירוצים אנדערע ראיות פון אונזער משנה, פארוואס האט נישט יעדער געברענגט די ראיה וואס ר' חנינא מסורא ברענגט, א קלארע ראיה פון די סיפא פון די משנה, זאגט די גמרא זיי האבן נישט געוואלט ברענגען די ראיה ווייל דילמא שאני התם דלית לה אימתא דבעל כלל, פשט, מ'קען זאגן, מ'וואלט געקענט זאגן, אז פון דא איז נישט אינגאנצן א ראיה, ווייל ווי נישט ווי, די פרוי, די פרוי פונעם חרש, די פרוי פונעם שוטה, די פרוי פונעם חבוש בבית האסורין, זי האט נישט מורא פון איר מאן, זי האט נישט מורא אז איר מאן עט איר פאקן טון א עבירה, און ממילא אז די פרוי גייט און זי טוט א עבירה, זי פירט זיך נישט ווי עס דארף צו זיין, איז עס נישט אזא געפערליכע זאך, ווייל זי איז נישט אזא גרויסע מחוצפת, ווייל דער מאן געפינט זיך נישט דארט, און ממילא קען זיין דייקא דארט פעלט אויס א ווארענונג, אבער א פרוי וואס די מאן איז אינדערהיים און די מאן איז נישט קיין שוטה און מיט דעם אלעם פירט זי זיך נישט ווי עס דארף צו זיין, וואלט מען נאך אלץ געקענט זאגן אז דארט דארף מען נישט קיין ווארענונג ווייל טאמער זי איז אזא מין חצופה אז אפילו אין אזא צושטאנד פירט זי זיך נישט אויף ווי עס דארף צו זיין דערלייגט זי כתובה אן א ווארענונג אויך, פארדעם האבן זיי נישט געוואלט א ראיה ברענגען פון די סיפא פון די משנה, זאגט די גמרא ווייטער. איבעיא להו, האבן די בני הישיבה אן איבעיא געפרעגט, עוברת על דת, ורצה בעל לקיימה, מקיימה, או אינו מקיימה. פשט אונז האמיר געברענגט די משנה אין כתובות, אז א פרוי וואס איז עוברת על דת יהודית און זי פירט זיך נישט ווי זי דארף צו זיין, דערלייגט די כתובה. פיין. יעצט, דאס איז אבער נאר טאמער די מאן גט איר. די שאלה איז צו די מאן דארף איר גט'ן, ער מוז איר גט'ן, אדער די מאן קען זאגן, ניין, מיין פרוי פירט זיך נישט ווי זי דארף צו זיין, איך וויל אבער בלייבן מיט איר. וואס איז די צדדי הספק? זאגט די גמרא, מי אמרינן בקפידא דבעל תלא רחמנא והא לא קפיד, פשט מען קען אפשר זאגן, אז היות וואס ביי סוטה געפינט מען אז די גאנצע השקאה סוטה אלעס איז תלוי אין די מאן, טאמער די מאן וויל נישט מאכן א קינוי טאמער די מאן וויל נישט מאכן השקאה איז מאכט מען נישט קיין קינוי נישט דא קיין השקאה נישט דא קיין סוטה, איז קען זיין דא אויך אלעס איז תלוי אין די מאן טאמער די מאן וויל ווייטער וואוינען מיט אזא סארט פרוי קען ער וואוינען ער קען זאגן איך בין נישט מקפיד או דילמא אפשר ניין כיוון דקפיד קפיד. און ווי רש"י איז מסביר קען זיין היות וואס נארמאל איז א מאן מקפיד אויף אזעלכע סארט זאכן, איז נישט דא אזאך א מאן זאל זאגן איך בין נישט מקפיד, דו מוזט מקפיד זיין, מוזט איר אפלאזן, מוזט איר גט'ן, אזא שאלה פרעגט די גמרא, תא שמע, ברענגט די גמרא א ראיה פון אונזער משנה, מ'האב מיר געזען ביי אונזער משנה, ואלו שבית דין מקנא להם, מי שנתחרש בעלה או נשתטה או שהיה חבוש בבית האסורים, אז א פרוי פון א חרש א שוטה אדער חבוש בבית האסורים מאכט בית דין א קינוי, און ממילא זאגט די גמרא, ואי אמרת. רצה בעל לקיימה מקיימה, עבדי בית דין מידי דדילמא לא ניחא ליה לבעל, פשט וואס איז באמת פשט פון דעם אז בית דין קען מאכן א קינוי אשטאטס די מאן, לכאורה איז פשט ווייל בית דין איז כאילו מזכה דא פארן מאן, ווען די מאן וואלט דא געווען טראכט בית דין וואלט אוודאי די מאן מקנא געווען, די מאן איז נישט דא עט בית דין מקנא זיין אשטאטס אים, ס'איז א זכות פאר די מאן, איז פרעגט די גמרא על הצד לאמיר זאגן אז א מאן פון א פרוי וואס איז עוברת על דת יהודית קען מחליט זיין ער וויל איר נישט גט'ן, אויב אזוי וואס איז די זכות דא? קען זיין די מאן וואס זיצט אין תפיסה, עט ארויס קומען פון תפיסה, און עט הערן אז בית דין האט געמאכט א קינוי, עט ער שרייען געוואלד וואס האט עטס געטון דא? טאמער עטס וואלטס נישט געמאכט א קינוי, טאקע די פרוי איז א חצופה איז עוברת על דת יהודית, אבער איך וואלט ווייטער געקענט וואוינען מיט איר, יעצט עטס האטס געמאכט א קינוי קען איך נישט ווייטער וואוינען מיט איר, עטס האטס מיר דערלייגט מיין פרוי, עטס האטס מיר צוגענומען די פרוי, איז לכאורה א ראיה פון דא אז ס'איז נישט אזוי, פשט ברגע וואס די פרוי האט זיך באהאלטן מיט א אנדערע מאן, זי האט זיך געפירט נישט ווי עס דארף צו זיין, בעצם איז די מאן געווארן גראד מחיוב איר צו גט'ן, איז פארדעם האט בית דין געמאכט א קינוי, ווייל מען האט אים גארנישט דערלייגט, בית דין קען צוריק זאגן פארן מאן, וואלסט איר סיי ווי סיי געדארפט גט'ן, האב איך דיר גארנישט דערלייגט, איז האמער לכאורה א ראיה צו פושט זיין אונזער ספק, זאגט די גמרא ניין, סתמא דמילתא כיוון דעוברת על דת היא מינח ניחא ליה, פשט קען אוודאי זיין אז ס'מאכט זיך אמאל אז א מאן עט זיין אויפגערעגט אויף בית דין וואס האט עטס געטוהן דא, כ'האב געוואלט ווייטער וואוינען מיט מיין פרוי, אבער בדרך כלל געשענט עס נישט, בדרך כלל איז ס'איז זייער ניחא פאר א מאן אז בית דין האט געמאכט דעם קינוי ווייל נארמאל וויל א מאן פטור ווערן פון אזא סארט פרוי, דערפאר הייסט עס א זכות פארן מאן און דערפאר טוט דאס בית דין, אבער בעצם איז נישט דא קיין ראיה פון אונזער משנה און די גמרא איז טאקע נישט פושט דעם ספק. איבעיא להו, פרעגט יעצט די גמרא אן אנדערע איבעיא, בעל שמחל על קינויו קינויו מחול או אינו מחול. פשט, ווי רש"י איז מסביר אז דאס איז בעצם געבויט אויף די פריערדיגע ספק. פשט, על הצד לאמיר זאגן אז א מאן וואס זיין פרוי פירט זיך נישט ווי עס דארף צו זיין מעג ווייטער וואוינען מיט איר און מוז איר נישט גט'ן. וואס איז אבער טאמער ער האט געמאכט א קינוי, פשט זי האט זיך נישט געפירט ווי עס דארף צו זיין, ער האט געמאכט א קינוי, איז ברגע ער האט געמאכט א קינוי מוז ער איר זיכער גט'ן. טאמער זי גייט נישט טרינקען די מי סוטה, און וואס איז טאמער ער מחליט, ווייסטו וואס, איך וויל מבטל זיין די קינוי, איך בין מוחל אויפן קינוי, קען ער צוריק ציען, צו נישט? און ווי רש"י איז אויך מסביר, אז דא מאכט נאך נישט די גמרא א חילוק צו מ'האלט פארן סתירה צו נאכן סתירה, פשט, באלד וועט מען זעהן די גמרא וועט מחלק זיין פארן סתירה און נאכן סתירה, אבער דא פרעגט די גמרא אויף ביידע צדדים פשט סיי פארן סתירה, סיי נאכן סתירה, די מאן האט געמאכט א קינוי צו ער קען מבטל זיין די קינוי צו נישט, און די גמרא איז מבאר די צדדי הספק, מי אמרינן בקינוי דבעל תלא רחמנא בעל הא מחיל ליה לקינויו, פון איין זייט קען מען זאגן אז די תורה האט אלץ תולה געווען דעם קינוי פונעם מאן, דער מאן האט געמאכט א קינוי, איז דא א קינוי טאמער דער מאן וויל מוחל זיין קען ער מוחל זיין, או דילמא קען זיין ניין, כיוון דקני ליה מעיקרא לא מצי מחיל ליה, קען זיין נאכדעם וואס דו האסט געמאכט א קינוי קענסטו מער נישט צוריק ציען, תא שמע, ברענגט די גמרא א ראיה פון אונזער משנה, מיר האבן געזען באונזער משנה

און ווי רש"י זאגט ס'איז א זילותא פאר בית דין, ס'איז א חוזק פאר בית דין, בית דין וועט מאכן א קינוי, דער מאן וועט ארויסקומען פון תפיסה, און ער וועט מבטל זיין די גאנצע קינוי, איז בית דין וועט נישט טון אזא זאך וואס די מאן קען שפעטער מבטל זיין, איז לכאורה א ראיה אז די מאן קען נישט מבטל זיין, זאגט די גמרא ניין, סתמא דמילתא אדם מסכים על דעת בית דין, פשט נארמאל איז א מענטש מסכים צום דעת בית דין, איז בית דין דארף נישט חושש זיין אז ס'גייט דא ארויסקומען א זילותא דבי דינא אז די מאן וועט ארויסקומען מבטל זיין אבער אין הכי נמי קען זיין אז טאמער די מאן וויל קען ער מבטל זיין און ממילא א ראיה איז נישט דא איז תא שמע פראבירט די גמרא א ראיה ברענגען פון א משנה וואס מ'האט געזען דף ז אין דף ז האמער געזען די משנה די משנה האט געזאגט ומוסרין לו שני תלמידי חכמים שמא יבא עליה בדרך אז בית דין נעמט צוויי תלמידי חכמים און שיקט די צוויי תלמידי חכמים צוזאמען מיט די פארפאלק ארויף קיין ירושלים זיכער צו מאכן אז דער מאן וואוינט נישט מיט זיין פרוי, איז פירט די גמרא אויס די ראיה, ואי אמרת בעל שמחל על קינויו קינויו מחול לחליה לקינויה ולבעול, פשט, טאמער א מאן קען אויסמעקן די קינוי מבטל זיין די קינוי און מאכן די גאנצע זאך אויס, איז וואס דארף מען מיטשיקן צוויי תלמידי חכמים, טאמער דער מאן וויל וואוינען מיט זיין פרוי זאל ער מבטל זיין די קינוי, איז פשט ס'נישט געווען דא א קינוי, די גאנצע סתירה איז גארנישט, און ער קען וואוינען מיטן פרוי, איז לכאורה א ראיה אז דער מאן קען נישט צוריקציען, זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, פארקערט גאר זאגט די גמרא, מאי שנא תלמידי חכמים, פארוואס טאקע שיקט מען תלמידי חכמים, פארוואס קען מען נישט שיקן סתם מענטשן, זאלן זיכער מאכן אז זיי וואוינען נישט צוזאמען, פארקערט, ווייל דגמירי, דאי בעי למיבעל אמרי ליה אחליה לקינוייך ובעלה, פשט, די תלמידי חכמים קענען די הלכות, און טאמער זיי עלן זען אז די מאן וויל וואוינען מיטן פרוי, עלן זיי אנווארענען פארן מאן אים זאגן, רב איד ווילסט וואוינען מיטן פרוי געזונטערהייט, אבער קודם זיי מוחל אויפן קינוי, איז פארקערט קען מען זאגן אז אוודאי קען א מאן מוחל זיין דעם קינוי, איז ווייטער א ראיה נישט דא. תא שמע, ברענגט די גמרא א ראיה פון א ברייתא, דאמר רבי יאשיה, שלשה דברים סח לי זעירא מאנשי ירושלים, דריי דינים האט מיך זעירא פון ירושלים, זעירא איז געווען פון אנשי ירושלים, דריי דינים האט ער מיך איבערגעגעבן, וועלכע דריי דינים? די ערשטע דין איז אז בעל שמחל על קינויו קינויו מחול, אז א מאן קען מוחל זיין אויף זיין קינוי, די צווייטע דין איז וזקן ממרא שרצו בית דין למחול לו, מוחלין לו, זקן ממרא דאס איז א פוסק וואס פסק'נט קעגן די בית דין הגדול קעגן די סנהדרין און די דין איז אז מען דארף אים הרג'נען פון דעסט וועגן טאמער בית דין וויל מוחל זיין קענען זיי מוחל זיין און די דריטע דין איז ובן סורר ומורה שרצו אביו ואמו למחול לו מוחלין לו אז ביי בן סורר ומורה איז אויך אזוי די עלטערן קענען אים מוחל זיין מען דארף אים נישט הרג'נען אזוי זאגט רבי יאשיה די דריי דינים האט מיך זעירא געזאגט זאגט רבי יאשיה וכשבאתי אצל חבריי שבדרום ווען איך בין געקומען צו מיין חברים אין דרום איז על שנים הודו לי, אויף צוויי פון די דינים האבן זיי מודה געווען, אבער ועל זקן ממרא לא הודו לי, פשט די צוויי דינים וואס זיי האבן מודה געווען איז אז בעל שמחל על קינויו קינויו מחול, און בן סורר ומורה קען מען אויך מוחל זיין אבער אויף זקן ממרא האבן זיי נישט מודה געווען פארוואס שלא ירבו מחלוקת בישראל, זאל נישט ווערן קיין מחלוקת'ן, אז זאל זיין סנהדרין זאגט איין וועג און א רב פסק'נט א צווייטע וועג, דערפאר דארט איז נישט שייך קיין מחילה, אבער על כל פנים שמע מינה זעהן מיר דא קלאר אין די ברייתא בעל שמחל על קינויו קינויו מחול שמע מינה אז א מאן קען מוחל זיין אויף זיין קינוי, זאגט אבער די גמרא, פליגי בה רב אחא ורבינא, חד אמר, קודם סתירה מחול לאחר סתירה אינו מחול, וחד אמר לאחר סתירה נמי מחול, פשט ס'איז דא דא א מחלוקת, איין מאן דאמר האלט אז ווייסט ווען די מאן קען מוחל זיין אויף זיין קינוי, פארן סתירה, פשט א מאן וואס האט מקנא געווען פאר זיין פרוי און זי האט זיך נישט באהאלטן, קען ער דאס אויסמעקן, ער קען עס מבטל זיין, אבער נאכן סתירה איז שוין צו שפעט, די אנדערע מאן דאמר זאגט ניין, אפילו נאכן סתירה קען ער אויך צוריקציען און מאכן פון די גאנצע פרשה אויס, זאגט די גמרא, ומסתברא כמאן דאמר אינו מחול, ס'איז מסתבר ווי די מאן דאמר וואס זאגט אז נאכן סתירה קען מען מער נישט צוריקציען, ממאי? וואס איז פארוואס איז אזוי מסתבר? מדקא מהדרי רבנן לרבי יוסי, פון די תשובה וואס די חכמים האבן געענטפערט פאר רבי יוסי, פון דארט איז די ראיה. וואסערע תשובה האבן די חכמים געענטפערט צו רבי יוסי? דתניא, ברענגט די גמרא א ברייתא, שטייט דארט אין די ברייתא, די ברייתא הייבט זיך אן מיט דעם אז די חכמים זאגן אז ווען מען האט געשיקט א סוטה צו ירושלים האט מען מיטגעשיקט צוויי תלמידי חכמים, איז אויף דעם זאגט רבי יוסי, רבי יוסי אומר, בעלה נאמן עליה, אז מען דארף נישט שיקן צוויי תלמידי חכמים, ווייל מען געטרויט די מאן אז ער גייט נישט וואוינען מיט איר. פארוואס געטרויט מען די מאן? מקל וחומר, ווייל ס'דא א קל וחומר, אז ומה נדה שהיא בכרת, בעלה נאמן עליה, אזוי ווי יעדע פרוי וואס איז א נדה, וואס טאמער די מאן וואוינט מיט איר דא כרת, פון דעסט וועגן געטרויט מען א מאן צו וואוינען אין איין שטוב צוזאמען מיט זיין פרוי אפילו זי איז א נדה, איז סוטה שהיא בלאו לא כל שכן, איז א סוטה וואס איז א לאו אוודאי און אוודאי געטרויט מען די מאן, אמרו לו חכמים, האבן חכמים צוריק גענטפערט לא, אם אמרת בנדה, שכן יש לה היתר, תאמר בסוטה שאין לה היתר, א נדה, סוף, ווען זי עט זיך מטהר זיין, עט ווערן מותר, אבער די סוטה קען זיין זי עט צום סוף שטארבן וועט נישט זיין קיין היתר, און ממילא ביי סוטה איז הארבער, ביי סוטה דארף מען שיקן צוויי עדים צוויי תלמידי חכמים זאלן אויפפאסן אז די צוויי זאלן נישט וואוינען צוזאמען, איז על כל פנים פירט די גמרא אויס די ראיה, ואי אמרת לאחר סתירה מוחל לה, טאמער דו עסט מיר זאגן אז נאכן סתירה קען דער מאן צוריק ציען אויף די גאנצע קינוי און מאכן פון די גאנצע פרשה אויס, איז וואס עפעס זאגן די חכמים אז ביי סוטה איז אין לה היתר, משכחת לה דיש לה היתר, דאי בעי מחיל ליה לקינויה ובעיל, פשט, ס'איז יא דא א היתר, די מאן קען מוחל זיין אויפן קינוי און וואוינען מיט איר, אלא שמע מינה, לאחר סתירה אינו מחול שמע מינה, איז א ראיה ווי די מאן דאמר וואס זאגט אז טאקע די מאן קען מוחל זיין אבער נאר פארן סתירה נאכן סתירה איז שוין נישט דא א וועג ארויס, זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די משנה, מתו בעליהן עד שלא שתו בית שמאי וכו', אז טאמער א מאן האט מקנא געווען פאר זיין פרוי און ס'איז געווען א סתירה און ער טראגט איר ארויף צו ירושלים, און פארן טרינקען די מי סוטה שטארבט די מאן, יעצט קען די פרוי נישט טרינקען די מי סוטה, וואס איז די דין מיט די כתובה? איז בית שמאי זאגט זי קריגט די כתובה, און בית הלל זאגן זי קריגט נישט די כתובה. יעצט, לכאורה די דין איז די כלל איז, ביי אלע דיני ממונות, המוציא מחבירו עליו הראיה. און מילא אזוי, די פרוי איז דאך א ספק סוטה, אונז ווייסן מיר דאך נישט צו זי האט באמת געזינדיגט צו נישט. ווען עט מען וויסן? נאר טאמער זי עט טרינקען די מי סוטה, טאמער זי עט נישט טרינקען, עט עס בלייבן א ספק. איז אויב אזוי, היות וואס ס'איז דאך א ספק צו זי האט געזינדיגט צו נישט, א ספק צו זי קריגט כתובה צו נישט, איז פארוואס זאל מען נישט זאגן, המוציא מחבירו עליו הראיה, ווילסט כתובה? ברענג א ראיה אז דו האסט נישט געזינדיגט, עסטו קריגן כתובה, און אז דו קענסט נישט קיין ראיה ברענגען ווייל דו קענסט נישט טרינקען די מי סוטה, דערלייגסט די כתובה, וואס איז פשט אז בית שמאי זאגן אז זי קריגט יא כתובה? איז די גמרא מבאר במאי קמיפלגי, בית שמאי סברי, שטר העומד לגבות כגבוי דמי, פשט בית שמאי האלטן אז א שטר חוב וואס מען קען מאנען מיט דעם, איז כאילו מען האט שוין געמאנט, און מילא האלטן די בית שמאי די פרוי האט די שטר כתובה אין איר הענט, פשט כאילו די געלט ליגט ביי איר אין הענט, איז טאמער די געלט ליגט ביי איר אין הענט איז זי נישט די מוציא מחבירו, פארקערט די יתומים זיי זענען מוציא מחבירו, איז פאר דעם טאקע זאגן די בית שמאי אז די פרוי קריגט די כתובה געלט ווייל ס'איז איר'ס, טאמער די יתומים ווילן נישט צאלן איז די יתומים וועלן דארפן א ראיה ברענגען אז זי האט יא געזינדיגט און אז זיי קענען נישט א ראיה ברענגען קריגט זי אוודאי כתובה, פאר דעם האלט די בית שמאי אז זי קריגט כתובה, ואילו בית הלל סברי, שטר העומד לגבות, לאו כגבוי דמי, בית הלל האלטן אז א שטר איז גארנישט, און מילא ווי ליגט די געלט? ביי די יתומים, די פרוי וויל זיין דא א מוציא זי זאל ארויס נעמען די געלט פון די יתומים, ברענג א ראיה אז דו האסט נישט געזינדיגט, און אז דו קענסט נישט קיין ראיה ברענגען, קריגסטו נישט די כתובה געלט. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה, מעוברת חברו וכו' די עיקר איז וואס שטייט ווייטער אין די משנה, אז א אילונית וזקנה ושאינה ראויה לילד, א פרוי וואס קען נישט האבן קינדער, און זי האט א מאן וואס האט נאך נישט קיין קינדער, פשט די מאן טאר נישט וואוינען מיט איר ווייל א מאן איז מצווה אויף מצות פריה ורביה און מילא קען זי נישט טרינקען די מי סוטה ווייל דער פאר פאלק איז נישט קיין אויסגעהאלטענע פאר פאלק נאר וואס דען זי גייט ארויס אן א כתובה אזוי האט מען געזען אזוי האלט די תנא קמא ר' אלעזר האט מען געזען קריגט זיך ר' אלעזר האלט אז די מאן קען חתונה האבן מיט א צווייטע פרוי אז ער וויל און מילא די פאר פאלק יא א אויסגעהאלטענע פאר פאלק און מילא טרינקט די פרוי יא מי סוטה זאגט יעצט די גמרא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה מחלוקת בעקרה וזקנה, די מחלוקת איז נאר ביי עקרה, עקרה איז טייטש א פרוי וואס איז געבוירן געווארן מיט די יכולת צו האבן קינדער, און שפעטער האט זי געכאפט א קלאפ זי האט פארלוירן די יכולת, זעלבע זאך א זקנה, א עלטערע פרוי, האט אמאל געהאט די כח צו האבן קינדער, יעצט האט זי מער נישט די כח צו האבן קינדער, דא איז דא א מחלוקת צווישן תנא קמא און רב אלעזר, אבל איילונית, אבער א פרוי וואס איז געבוירן אן די יכולת צו האבן קינדער, דברי הכל לא שותה ולא נוטלת כתובתה, דא איז רבי אלעזר אויך מודה אז זי טרינקט נישט קיין מי סוטה, פארוואס? נישט ווייל די פארפאלק איז נישט קיין אויסגעהאלטענע פארפאלק, נאר ווייל ס'איז דא א צווייטע לימוד, שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק ביי סוטה אז טאמער די סוטה טרינקט די וואסער און זי האט נישט געזינדיגט, זאגט די פסוק ונקתה ונזרעה זרע, איז דרש'נט מען פון דעם, מי שדרכה להזריע, יצאה זו שאין דרכה להזריע, פשט דווקא א פרוי וואס קען האבן קינדער, אבער א פרוי א איילונית ס'איז געבוירן אן די יכולת צו האבן קינדער, זי טרינקט נישט קיין מי סוטה. מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא פון א ברייתא, און מען גייט דא זען א לאנגע ברייתא, צום סוף פירט די גמרא אויס מיט די קשיא, איז אזוי שטייט אין די ברייתא אזוי, המקנא לארוסתו ולשומרת יבם שלו, א ארוס וואס איז מקנא פאר זיין ארוסה, אדער א יבם וואס איז מקנא פארן שומרת יבם, איז אם עד שלא כנסה נסתרה, טאמער די ארוסה אלס ארוסה נאך האט זיך באהאלטן מיט יענעם, אדער אלס שומרת יבם נאך, האט זיך באהאלטן מיט יענעם, האט מען געזען אז מ'לערנט ארויס אין א פסוק, לא שותה ולא נוטלת כתובתה, אז זי טרינקט נישט די מי סוטה, און זעלבע זאך זי דערלייגט די כתובה. זאגט די ברייתא ווייטער, מעוברת חברו און מינקת חברו, טאמער איינער האט חתונה מיט א מעוברת אדער א מינקת, וואס מ'האט געזען ס'איז נישט קיין אויסגעהאלטענע פארפאלק, לא שותה ולא נוטלת כתובה, דברי ר' מאיר, ר' מאיר האלט אז זי טרינקט נישט קיין מי סוטה ווייל ס'איז נישט קיין אויסגעהאלטענע פארפאלק, און די ברייתא צייכנט נאך צו שהיה ר' מאיר אומר, ווייל ר' מאיר האט געזאגט, לא ישא אדם מעוברת חברו ומינקת חברו, ואם נשא, יוציא ולא יחזיר עולמית, ר' מאיר האלט אז טאמער איינער האט חתונה מיט א מעוברת און א מינקת, דארף ער איר גט'ן און טאר מער קיינמאל נישט חתונה מיט איר, איז אויב אזוי איז פשט די פאר פאלק איז נישט אויסגעהאלטן, טרינקט זי נישט קיין מי סוטה, וחכמים אומרים, חכמים זאגן, יוציא, וכשיגיע זמנו לכנוס יכנוס, חכמים האלטן אז איינער וואס האט חתונה מיט א מעוברת מינקת דארף איר טאקע גט'ן, אבער שפעטער ווען דאס קינד איז שוין צוויי יאר אלט מעג ער איר צוריק נעמען, און ווייל חכמים האלטן ס'איז יא א אויסגעהאלטענע פאר פאלק, איז חכמים האלטן טאקע אז זי טרינקט מי סוטה. ווייטער זאגט די ברייתא, והרובא שנשא עקרה וזקנה, א בחור וואס האט נאך נישט קיין קינדער, וואס האט חתונה געהאט מיט א עקרה אדער מיט א זקנה, ואין לו אשה ובנים מעיקרא, און דער בחור האט נישט קיין קינדער פון פאראויס האט נישט קיין קינדער ער האט נאכנישט מקיים געווען פריה ורביה איז פשט די פאר פאלק איז נישט אויסגעהאלטן לא שותה ולא נוטלת כתובה איז טרינקט מען נישט קיין מי סוטה ווייל ס'איז נישט קיין אויסגעהאלטענע פאר פאלק און מען דערלייגט כתובה רבי אלעזר אומר רבי אלעזר קריגט זיך אזוי ווי מ'האט געזען ביי אונזער משנה און ער האלט יכול הוא לישא אחרת ולפרות ולרבות ממנה אז ס'איז יא א אויסגעהאלטענע פאר פאלק פארוואס ווייל טאמער דער בחור וויל קען ער חתונה מיט א צווייטע פרוי און האבן מיט איר קינדער זאגט אבער די ברייתא אבל המקנא לארוסתו ולשומרת יבם שלו, ומשכנסה נסתרה, וואס איז טאמער איינער האט מקנא געווען פאר זיין ארוסה, פאר זיין שומרת יבם, און זי האט זיך נישט באהאלטן מיט יענעם, נאר קודם האט ער חתונה געהאט מיט איר, און נאכן חתונה האט זי זיך באהאלטן מיט יענעם, איז דא או שותה, או לא נוטלת כתובה, דא אוודאי טרינקט זי יא מי סוטה און אז זי וויל נישט טרינקען דערלייגט זי כתובה, אבער דא קען זי טרינקען מי סוטה, די זעלבע זאך זאגט די ברייתא, מעוברת ומינקת עצמו, פשט, נישט א צווייטנס פרוי, נאר א מאן האט א פרוי וואס זיין אייגענע פרוי איז א מעוברת אדער א מינקת, או שותה, או לא נוטלת כתובה, טרינקט זי מי סוטה אז נישט דערלייגט זי כתובה, וואס די חידוש? און ווי רש"י זאגט די חידוש איז, אז ס'וואלט געווען אפשר הוה אמינא אז א טראגעדיגע פרוי אדער א פרוי וואס זייגט זאל נישט טרינקען מי סוטה ווייל די קינד העט שטארבן, דאס די חידוש אז ס'נישט אזוי, נאר מ'טרינקט אן א מעוברת און א מינקת אויכעט, די זעלבע זאך זאגט די ברייתא, הרובא שנשא עקרה וזקינה ויש לו אישה ובנים, א בחור וואס האט חתונה מיט א עלטערע פרוי אדער מיט א עקרה וואס קען נישט האבן קיין קינדער אבער ער האט שוין קינדער פון פריער, דעמאלטס או שותה או לא נוטלת כתובה איז עס א אויסגעהאלטענע פארפאלק ווייל ער האט שוין מקיים געווען פריה ורביה און ממילא אוודאי טרינקט די פרוי מי סוטה אז זי וויל נישט דערלייגט זי כתובה. די זעלבע זאך זאגט די ברייתא, אשת ממזר לממזר, טאמער א ממזר האט חתונה געהאט מיט א ממזרת וואס איז א אויסגעהאלטענע פארפאלק, אדער ואשת נתין לנתין, א נתין האט חתונה געהאט מיט א נתינה, וואס איז א אויסגעהאלטענע פארפאלק, ואשת גר ועבד משוחרר, אדער די פרוי פון א גר און א עבד משוחרר, וואס א גר און א עבד משוחרר מעגן חתונה מיט יעדע אידיש מיידל, מ'עט זעהן באלד בהמשך אין די גמרא אין די קומענדיגע בלאט, עמיר זעהן וואס די חידוש פון די אלע ציורים זענען, אבער על כל פנים די עיקר איז וואס שטייט דא ווייטער, ואיילונית, א איילונית אויכעט, או שותה, או לא נוטלת כתובה, פשט, טאמער איינער וואס האט שוין קינדער פון פריערט האט חתונה געהאט מיט א איילונית,

און ווי רש"י לייגט צו, אז מען זעהט דא אז ר' שמעון בן אלעזר זאגט אז די איילונית טרינקט נישט פארוואס? ווייל שטייט ונקתה ונזרעה זרע. פארוואס זאגט ער נישט אז די איילונית טרינקט נישט מי סוטה ווייל ס'נישט קיין אויסגעהאלטענע פאר פאלק? זעהן מיר אז ר' שמעון בן אלעזר האלט בעצם אז ס'איז יא א אויסגעהאלטענע פאר פאלק, ווייל די מאן אז ער וויל קען גיין חתונה מיט א צווייטן, נישט דאס איז די פראבלעם, וואס איז די פראבלעם? די פראבלעם איז ונקתה ונזרעה זרע. פשט, ר' שמעון בן אלעזר האלט ווי ר' אלעזר אז די פארפאלק איז אויסגעהאלטן, און פון דעסטוועגן האלט ער ונקתה ונזרעה זרע אז ס'איז דא דא אן אנדערע פראבלעם, א אנדערע סיבה פארוואס די איילונית קען נישט טרינקען מי סוטה, און ממילא זאגט רב נחמן דאס איז טאקע מיין ראיה אז ר' אלעזר פון אונזער משנה אפילו ער האלט טאקע אז די אלע פארפעלקער זענען אויסגעהאלטן, א עקרה איז אויסגעהאלטן, א זקנה איז אויסגעהאלטן, א איילונית איז אויסגעהאלטן, פון דעסטוועגן אן עקרה און א זקנה זיי וועלן טאקע קענען טרינקען די מי סוטה ווייל די מאן קען חתונה מיט א צווייטע פרוי,

אז טאמער די פרוי איז געווען א עקרה זי האט נישט געקענט האבן קינדער, און די מאן האט איר חושד געווען אז זי האט געוואוינט מיט א צווייטן, ער האט איר ארויפגעברענגט אין בית המקדש, און זי האט געטרינקען די מי סוטה און ס'איז נתברר געווארן אז זי האט נישט געזינדיגט, איז יעצט בזכות די מי סוטה זאגט איר די פסוק יעצט וועסטו קענען האבן קינדער, די מי סוטה ברענגט אריין א ברכה אין איר אז אפילו ביז יעצט האט זי נישט געקענט, יעצט וועט זי קענען האבן קינדער. אמר לו ר' ישמעאל, האט ר' ישמעאל געזאגט צו ר' עקיבא אם כן, יסתרו כל העקרות ויפקדו, אלע עקרות עלן דאס טון, זיי עלן זיך גיין באהאלטן, די מענער עלן זיך חושד זיין, און בזכות די מי סוטה עלן זיי קענען האבן קינדער, און ס'קען נישט זיין אזא זאך אז די תורה זאל געבן א נגיעה פאר א פרוי זאל זיך וועלן גיין באהאלטן, ס'וועט זיין א הפקר וועלט. וזו הואיל ולא נסתרה הפסידה נאך מער, די ערליכע פרוי וואס וויל נישט טון דעם שטיק, זי וויל זיך נישט גיין באהאלטן מיט א מאן, זי וועט דערלייגן, זי וועט בלייבן א עקרה, קען נישט זיין, ממילא זאגט ר' ישמעאל אוודאי אן עקרה הייבט נישט אן האבן קינדער נאכדעם וואס זי טרינקט מי סוטה, זי בלייבט א עקרה, נאר וואס דען, אם כן מה תלמוד לומר ונקתה ונזרעה זרע, זאגט רבי ישמעאל אביסל אנדערש, אז שאם היתה יולדת בצער, יולדת בריוח, א פרוי וואס האט געקענט האבן קינדער אבער ביז יעצט האט זי געהאט קינדער בצער, איז יעצט וועט זי עס האבן בריוח, נקבות, יולדת זכרים, קצרים, זי האט געהאט קורצע קינדער, יולדת ארוכים, שחורים, מיסע קינדער, יולדת לבנים, דאס לערנט מען ארויס פון ונקתה ונזרעה זרע.